זייט צוויי, קאסעטע איינס, המשך. מערער נאך, ער האט גענומען עסן מיט אזא אפעטיט, גלייך ווי א גייץ, פון קארפ ביים ערשטן סדר וואלט אין אים אריין. ווי ער וואלט אפגעגעסן פאר דער גאנצער צייט הונגערן, אדער זיך פארגרייט צו קענען הונגערן א צווייט מאל. פון די גוטע פעטע פסח'דיגע מאכלים האט ער זיך אין משך פון דער יום טוב'דיגער וואך אזוי אויסגעפאשעט,

די גמרא מלמדים האבן עס אונטערגעטראגן. א געפערליכער קאנקורענט רוקט זיך אויף זייערע קעפ, די ישיבות, נאר וואס קענען זיי טון קעגן אזעלכע מיוחסים, בערן? פארפאלן, האבן זיי בלויז געווארטשעט אין די וואנצעס, און צייטנווייז אויסגעלאזט זייער ביטער הארץ צו די פלונית'טעס און די תלמידים. ג. ביי יעקב מאירן אין שטוב האט ווי קיינער נישט געבענקט נאכן אוועקגעפארענעם. פארקערט, ביי די ברידער איז געווען דאס געפיל ווי א נישט געקאלכט שטיקל וואנט אין שטוב. לזכר דעם חורבן בית המקדש וואלט פארווייסט געווארן. בלויז די מאמע האט אפגעהיט און געצערטלט טיף אין הארצן איר צער פארן ליידיגן קינד. אוועקגעוואגלט נעבעך פון דער זאטער ווארימער היים. צי װעט ער דאָרט אין דער קאַלטער פֿרעמד עסן צו דער זעט? דאָ אין דער הײם כאַפּט זי זיך נישט אײן מאָל אַראָפּ אין מיטן דער נאַכט פֿון געלעגער אַ קוק צו טאָן, װי שלאָפֿט זיך זײ, די קינדער? אַן אומרויִק שלאָף בײַ זײ אַלע. און דאָרט, װער װעט אים צודעקן, משהלען, װען די קאָלדרע װעט זיך פֿונעם געלעגער אַראָפּגליטשען? אױ! אויך די באָבע טראַכטנדיק אָן אויפֿהער מיט אַ צעבראָכן געמיט וועגן דער ייִנגערער טאָכטער ברכהניו, וואָס שמאַכט דאָרט אין וואַרשע אין אַ שפּיטאָל, און אפשר חלילה אין אַ משוגעים-העמדל. לאָזט אַמאָל הערן אויך אַ זיפֿץ וועגן משהן. וויי צו דער באָבען, וואָס טוט נעבעך דאָס קינד דאָרט אין מאָליוו. ווי אַ לאָך אין קאָפּ האָט עס אים געפֿעלט, אזוי ווי דאס משוגעת וואלט זיך חלילה אויך צו אים צוגעקלעפט. צום אוועקפארן האט משה געקריגן פון דער מאמען אפאר צענדליג פאסטקארטלעך, מיטן אדרעס אהיים אויף יעדן און מיט בקשה'דיגן אנזאג. למען השם קינד, זשאלעווע ניט אנצושרייבן יעדע וואך, אפילו צוויי מאל אין וואך, ווי עס גייט דיר דארט אין אלצדינג. טאמער חלילה עפעס נישט אזוי, שעם זיך ניט. די היים איז תמיד א היים. משה האט עס צוגעזאגט בלויז מיט א שאקל פון זיין שעפסענעם קאפ און א ברום פון אונטער זיין געדיכטער פליישיגער נאז. אבער געהאלטן ווארט. ס'איז פון אים אנגעקומען א קארטל נאך א קארטל. מען האט זיך פון זיי גאנץ ווייניג געקאנט דערוויסן, ווייל קיין צחות זענען זיי נישט געווען געשריבן. איינס האט איבערגעחזרט דאס צווייטע. ס'האט אויך נישט געקאנט זיין קיין סך געשריבן, משה'ס אותיות זענען געווען גרויסע מגושם'דיגע בופלאקסישע האט לייבעלע געזאגט, און האבן מיט אפאר שורות פול געמאכט דאס קליינע פעלד פון קארטל. זיינע קאציובעס און לאפעטעס וואלטן גענוג זיין פאר א שיבער אויף א גאנצן ערב פסח מצות צו באקן, האט זיך געוויצלט דער עלטערער ברודער אברהם. מ'האט געלאכט פון דעם געראטענעם אברעמעלע'ס געראטענער חכמה, אבער נישט געלאכט האט די מאמע,

און דאָס האַרץ רײַסט זיך אַזױ צו אים, רײַסט זיך, עס זאָל זיך נאָר נישט אָפּרײַסן. משה נחמנס האָט זיך דאָרט אין דער ישיבֿה, בײַם שטענדער און אין דער אַכסניה אױפֿן געלעגער גאָר גיך אַרומגעזען, אַז די ישיבֿה האָט אים דעם קאָפּ נישט געעפֿנט. אַבֿרהמטשיק האָט אים אָפּגענאַרט דערין מיט אַן אױסטראַכטעניש. דערצו נאָך האָט ער בײַ אים געליען עטלעכע רובל און אָנגעזעצט, װי זײַן מאַמע פֿיגע-מלכּה די לאָדזער סוחרים. ער זעט אים שוין גארנישט. אין דער ישיבה דא איז בלויז פאראן א גרעסערע צאל יונגלעך און בחורים אויף אפצולאכן פון זיין מח חצירות. וואס איז דאס אזוינס? דא האט קיינער נישט קיין דרך ארץ פאר אים, באשר ער איז יעקב מאיר'ס אן אייניקל. אז ער האט איינמאל איינעם וועלנדיג זיך חשוב מאכן, א זאג געטאן אז זיין זיידע איז א גבאי ביי טריסקער רעבן, האט זיך יענער צולאכט, וואס? א שמש ביים רעבן? טאקע א וואזשנער יחוס, שוין חשוב'ער א שמש אין א קלויז? און דער שפאט איבערן זיידן האט אים געבריט דאס פנים ווי קראפעווע. אויס מיט יחוס. א ישיבה יונגעל צווישן אסאך, און דערצו נאך מיט א פארשטאפטן קאפ. ס'איז נאך א נס וואס מען ווייסט נישט דא אז זיין מומע ברכה איז אין א משוגעים הויז. צייטנווייז האט ער אנגעהויבן שפירן אז זיין קאפ איז דא נאר פארשטאפטער געווארן. ס'קומט פאָר אין אים אין קאָפּ אַזאַ מין פאַרטונקעלעניש, און ס'ווערט אים פאַר די אויגן אַזוי ווי איינמאָל אין דער היים, ווען ס'איז אין הימל געוואָרן אַ ליקוי-חמה. די שורות אין דער גמרא ברעכן זיך איבער, די אותיות שיטן זיך אויס פון זיי אַרויס און פאַלן צוזאַמען, ווי ס'וואָלט איינגעפאַלן אַ הייזעלע פון פּיטשינקע-מאָנטשינקע שוואַרצע ציגל. דאָס איז דעמאָלט, ווען דער הונגער נאָגט אים אונטערן לעפֿעלע, און מיט אַ מאָל טוט אים אַ קלעם דאָס האַרץ, ווי אַ שערעלע וואָלט עס מיטן שפּיציקן שנעבעלע אַ פּיק געטאָן. די טעג, אויף וועלכן ס'האַלטן זיך אויס די ישיבֿה-לײַט, האָבן אים נישט אָנגעזעטיקט. אין דער היים איז ער געוואוינט געווען צו עסן אַ סך מער פֿון די ברידער, צו עסן ווען נאָר ס'פֿאַרגלוסט זיך אים. פארקערט, אין דער היים האט נאך אמאל די באבע, אמאל די מאמע, א מאָן געטאן ביי אים, אפשר חלש'ט דיר דאס הארץ. ער פלעגט אזוי זאט זיין ביים טיש, אז ס'איז אים אפילו נישט שווער געווען איבערצולאזן שיריים אויפן דנאָ פון יעדער טעלער. ווי ס'האט געלערנט דער דרך ארץ, נישט איבערלאזן פון דרך ארץ וועגן, האט זיך גערעכנט פאר א מוראדיגער גראבקייט ביי יעקב מאיר'ס טיש. דא אבער אין דער פרעמד קען ער עסן נאר צו א באשטימטער צייט, יעדן טאג ביי אן אנדער פרעמדן טיש. ער יעקב מאירס אן אייניקל, ס' פלאמט אים דאס פנים צוליב'ן זיידנ'ס שאנד. און איבערלאזן עפעס וואס פון דרך ארץ וועגן מוז מען דאך אויך. א שאד, א שאד. און נישט נאר דאס אליין. איינע א בעל-הביתטע, געזען אז ער לאזט איבער, האט זי ווייזט אויס דערפון געדרונגען אז ס'איז צופיל פאר אים, און גענומען אים דערלאנגען ווייניגער. וויזשע קען ער ריזיקירן איבערצולאזן בעטן געלט פון דערהיים כדי כאטש טיילווייז איבערצוגיין אויף אייגענע קעסט, האט ער זיך נישט דערוועקט, זיי האבן אים געבעטן פאָרן אהער, און די מיאוס'ע מעשה וואס ער האט דארט אפגעטון, האט ער געהונגערט און דאס געוויסן האט אים געגריזשעט דאס הארץ, וויי, וויי, און וואס וועט זיין מיטן לערנען? ווי גוט איז געווען אין היימישן בית מדרש

די בענקשאפט אהיים, וואס האט זיך ביי אים אנגעהויבן גלייך אויפן צווייטן טאג פון זיין קומען אהער, אנשטאט זי זאל זיך פון טאג צו טאג אויסוועפן, איז אדרבה שטארקער געווארן. גאר אפט פלעגט ער זיך אויפכאפן ביינאכט מיט געוויין אויף זיין הארט געלעגער און אויסגעווייקטן קישן. דערנאך, א דרימלענדיג הייסט עס, האט זיך אים געדאכט צו זען ווי די מאמע דערווייטערט זיך פון זיין געלעגער, נאָכן איבערדעקן אים מיט דעם דעק, וואָס האָט זיך אין שלאָף פון אים אַראָפּגעגליטשט אויף דער שמוציקער פּאָדלאָגע. ער הערט נאָך, דאַכט זיך, איר געשעפּטש. מיר זאָל זיין פאַר דיר, מיין אומגליקלעך קינד, אוי, ווען דאָס וואָלט נישט געווען קיין חלום! אַזעלכע שווערע נעכט פלעגט ער האָבן, נאָך דעם ווי ער האָט בייטאָג באַקומען אַ בריוו פון דער מאַמען. דער טאַטע קאָן דאָך אים ניט שרייבן נאָך יענער מעשה. איינמאָל האָט ער שטאָט בריוו באַקומען געלט. האלטנדיג עס אין די האנט האט ער געהאט דאס געפיל אז ער ווערט בארירט פון א הייליגער זאך. ער האט געמיינט אז די פאסט גיבט אפ ממש דאס זעלבע געלט וואס איז אויפגעלייגט געווארן, און אויפגעלייגט האט דאך עס די מאמע, די טייערע מאמע, די הייליגע מאמע. מיט א טאג שפעטער האט ער באקומען א בריוו, ער איז ווי שטענדיג געווען געשריבן פון דער מאמען. די אותיות אפגעזונדערט איינס פון אנדערן, מסתם עס זאל אים גרינגער זיין צו לייענען. לייענענדיג אים אין דער ישיבה וואו ער האט אים באקומען געבויגן איבערן שטענדער, האט ער אים אלע מאל געמוזט אוועקנעמען פון פאר זיינע אויגן, כדי צו לאזן אויסטריקענען די אנגעקוואלענע טרערן. די מאמע שרייבט. זי בענקט. גייט אויס נאך אים. עס פייניגט איר דאס הארץ וואס איר געליבט קינד קומט אפ אין דער פרעמד,

צו וואס? זע טאקע דער אייגענער ברודער אברעמעלע. אז מען וויל עפעס דערגרייכן קען מען עס אומעדום, לויט די כוחות וואו דער אייבערשטער האט יעדן געשאנקען. אלע קענען דאך נישט ווערן קיין רבנים. ס'מוזן דאך זיין פראסטע ערליכע אידן אויך. ס'איז שוין די העכסטע צייט אז ער, משה'לע, זאל צום פארשטאנד קומען און אומקערן זיך אהיים. דערויף האט זי אים דאס געלט געשיקט, אויף הוצאות. צו אבראמטשיק פייגע מלכה'ס רייד זאל ער זיך ניט צוהערן. ער איז א פאלשער חבר. זיין מאמע האט שוין דערווייל געמאכט א צווייטן נאמען און דאס עפּעלע פאלט נישט ווייט פון ביימעלע. אלץ וואס איז געשען פאר דיין אוועקפארן איז שוין פארגעסן געווארן ווי א בייזער חלום. קיינער וועט דיר וועגן דעם קיין איין ווארט נישט דערמאנען. א סימן, דער טאטע שרייבט אליין צו א גרוס, און דער עיקר אזוי באפעלט דער זיידע זאל געזונט און שטארק זיין, און ער לאזט דיר גריסן. דעם טאטנ'ס גרוס האט ער שוין ניט באוויזן איבערצולייענען. א פויסט פון טרערן האט אים אנגעכאפט פארן גארגל אינעווייניג און גענומען שטיקן. א שווארצע בלוט-כוואליע האט אים פארפלייצט די אויגן. דער שטענדער האט זיך א וואקל געטאן מיט אים צוזאמען. ווען ביי יעקב מאיר'ן אין שטוב האט מען שוין ניט געוואוסט וואס איבערצוקלערן צוליב משה'ס לאנגן שווייגן, דווקא נאכן שיקן אים אויף הוצאות אהיימצוקומען. צי איז ער חלילה נישט דארט פארקרענקט געווארן? אפשר קלאפן א טעלעגראמע צום ראש ישיבה? איז ער אין איינעם א בייטאג אהיימגעקומען און ווי א שאטן זיך אריינגעשארט אין שטוב. ער האָט צוערשט געטראָפֿן די באָבע אַליין. אױ, אַ פֿרײד, אַ פֿרײד! האָט די באָבע אױסגערופֿן און באַלד צוגעשאָקלט, באַדױערנדיק מיטן פֿאַטשיילישן קאָפּ, װיפֿל איז ער דאָך דאָרטן געװען אין דער ישיבֿה? נישט מער װי צװײ חדשים! און װײ, װײ, װי דאָס קינד האָט זיך געביטן! װײ איז נעבעך צום קינד און װײ צו דער באָבען! זי איז געװען צעטומלט און נישט געװוּסט, װאָס אָנצוהײבן. דערװײַל האָט דער קלאַנג אין שטעטל װעגן זײַן קומען אַהײם געבראַכט די מאַמע פֿון מאַרק, און די ברידער אברהם'ען פון בית מדרש און לייבלען פון חדר. מ'האט עטליכע רגע שטום געגלאצט אויף אים. די מאמע האט אים נישט ארומגעכאפט קושן און די ברידער נישט אויסגעשטרעקט די הענט אפצוגעבן אים שלום. זיי האבן אים באטראכט ווי א בייז וואונדער. ער איז דינער און ווי לענגער געווארן. דער האלז אויסגעצויגן ווי ביי אן אויסגעמאגערטן גאנער. דער קנאָפּ אין אים לויפֿן אומרויִק אַרויף און אַראָפּ, דאָס פּנים איז אָפּגעצערט און געלבלעך-בלייך, און די אויגן עפּעס ווי זיי וואָלטן פֿון שרעק גרעסער געוואָרן. זעט נאָר, האָט לייבעלע אַ געשריי געטאָן, האָט דאָך שוין אַ וואָנצעלע אויף דער ליפּ! ווען ס'וואָלט נישט געווען צו וויינען, האָט גאָר שטיל אַ זאָג געטאָן אַבֿרהם, וואָלט געווען צום לאַכן. לאַך, לאַך, באָבע, פֿאַר פֿרייד! האָבן זיך בײַ דער באָבען אַ קאָרטשע געטאָן די ליפּן צו װײנען, און זי האָט אָן װערטער פֿאַרענדיקט אין זיך מיט יאַשטשערקעס. פֿון דער מאַמעס אױגן האָבן זיך געגאָסן טרערן. זי איז געװען װי שטום. ערשט איז אַבֿרהם צוגעגאַנגען צום גאַסט, אױסגעשטרעקט די האַנט און אַ זאָג געטאָן, שלום-עליכם, משה! שלום-עליכם, משה! האָט אים נאָכגעטאָן לײבעלע. איך האָב אַזױ געבענקט אַהײם, מאַמע, האט משה ווי ערשט באקומען דאס לשון, מאמע, איך, כ'וואלט, וועלן עפעס עסן. מיר זאל זיין פאר דיין קאפ, נשמה מיינע, האט זיך אן אייל געטאן די באבע צום פריפעטשוק, ס'איז טאקע נאך פארבליבן עפעס פון אנבייסן, כ'גרייט דיר שוין צום טיש, נעם וואש דיר די הענט. בעת משה איז שוין געזעסן ביים געגרייטן טיש און געקייט גיריג ווי נאך א לאנגן תענית, האבן זיך אלע געמאכט דאס נישט זעענדיג. אויף דער מאמע'ס וואונק זענען אברהם און לייבעלע ארויסגעגאנגען. דער גאסט האט געקייט פארטראכט אין דער ארומיגער שטילקייט ווי צוגעהערט זיך צום אייגענעם מאלן מיט די ציינער. די מאמע איז ארויסגעגאנגען צוגרייטן פאר אים א געלעגער נאכן עסן איז ער גלייך געגאנגען צום בעט ווי אן אויסגעהונגערטער, אויך נאך אביסל שלאף. ווי נאר ער האט צוגעמאכט די אויגן איז ער באלד איינגעשלאפן מיט אן עקשנות'דיגן שלאף. די מאמע איז צוגעגאנגען צו אים, האט באטראכט רחמנות'דיג זיין אפגעצערטן פנים מיט א דורכדרינגענדיגן פארשנדיגן בליק און אויפגענומען מיט אן אויער זיין שווערן אטעם. אריבערגעבויגן זיך צו זיין צופוסנס האט זי גענומען אראפציען פון אים די שיך.

ד. צומארגנס איז משה אויפגעשטאנען גאנץ פרי, האט גיך אפגעדאוונט, אפגעגעסן מיט א זשעדנעם אפעטיט און איז אוועק אין בית מדרש, גלייך ס'וואלט מיט אים גארנישט פארגעקומען. ער האט זיך ווידער געשאקלט איבער דער גמרא מיט א ניגון אין וועלכן ס'האט זיך געפילט זשעדנעקייט און וויינערישע מתיקות. זיין פנים האט דערביי אויסגעזען באצערט. דער שמאלער שטערן האט זיך אנגעשטרענגט, געקנעטשט,

איז ער אפילו צו א יונגערן פון זיך צוגעגאנגען איינמאל, א צווייט מאל, ביז אים האט זיך געדאכט אז איצט פארשטייט ער שוין. הגם דער אויפקלערער איז נאך מסופק געווען דערין. אברהם האט זיך שוין מער אויף אים נישט געבייזערט, אפילו ווען ער איז צו אים צוגעקומען אן איבעריגן מאל. די עלטערע בית מדרש לערנערס האבן אים שוין אפילו אנגעהויבן מיטצופילן, דרך ארץ באקומען פאר זיין עקשנות'דיגער התמדה און גרויסער עניוות, פאר זיין קידוש השם ווי ס'האט עס אנגערופן דעם דיין'ס ברודער נחמן בער, דער מושלם און פרומער לויטן שניט פון ר' שמשון רפאל הירש דעם מחבר פון החורב. אלע וואס שייך קענען האט ער צוגעגעבן מיט א דין שמייכעלע פון אונטער זיין איידעלער ציטערדיג צעפליגלטער נאז, קען שוין זיין עלטערער ברודער אברהם אויך פאר אים. אזוי טרעפט עס אין לעבן זייער אפט. צוויי לייבליכע ברודער, און איינער איז ארעם דער צווייטער רייך, ווי אין קמח, אזוי איז אויך אין תורה. און דו אברהם דארפסט תמיד געדענקען דעם פסוק, וכי ימוך אחיך, והחזקת בו, אז דיין ברודער וועט ארעם ווערן, זאלסטו אים אויפהאלטן, בפרט אז ער איז געבוירן געווארן אן ארעמאן.

ער איז דאך באמת א קטן, ער שטעלט זיך ארויס אזעלכער ווי ער איז, דעריבער איז מיר א גרויסער ספק צו וועט ער דארטן ווערן א גדול. נאר נחמן בער, וואס זעט אין משה'ס תורה האראוואניע קידוש השם, וויל נישט אפטרעטן. ער טוט א קנייטש זיין ווינקלדיגן שטערן, זיך עפעס צו דערמאנען, זיינע גרויסע אויגן טוען א לייכט אויף מיט פרייד, און ער זאגט מיט היץ און עקשנות.

איין קלייניגקייט, דער אייבישטער בכבודו ובעצמו דערהייבט אים, יאסל טייל אים צו כבוד משה'ן. נאך נחמן בער'ס דאזיגער סמיכות פאר משה'ן האט זיך שוין מער קיינער פון די בית מדרש'ניקעס ניט דערוועגט צו טרייבן שפאט איבער משה נחמנ'ס. פון דעסטוועגן האט זיך משה געפילט עלנד סיי אינדערהיים סיי אין בית מדרש. ניט קיין שותף צו לערנען, נישט קיין חבר, זיין איינציגער חבר איז ווידער פארבליבן די גמרא וואס האט אים פארשאפט אזויפיל פיין און אזוי ווייניג פארגעניגן. ער האט געמוזט זיך ווענדן צו אלע, צו אים האט זיך קיינער נישט געוואנדן. ווער אינטערעסירט זיך מיט אים? יא, אינדערהיים האט זיך גאר אומגעריכט עמעץ מיט אים פאראינטערעסירט, דער טאטע אליין. איינמאל אין א שבת האט ער זיך מיט אים אוועקגעזעצט לערנען דאס קאפיטל פון ישעיה. געלערנט מיט א ווארעמען זיסן ניגון, מיט גרייס געדולד אים פארטייטשט די ווערטער אן א שיר מאל, איז קיין איינמאל אויף אים נישט בייז געווארן, א גוטער רבי, האט דאס אים משה'ן פארשאפט א פולן נחת רוח. דאס האט זיך איבערגעחזרט שבת אויס שבת איין לאנגע חדשים. אבער גאר אינגאנצן איז עס אים נישט איינגעגאנגען, כאטש ווען ער האט דאס קאפיטל איבערגע'חזר'ט אינדערוואכן אליין, האט ער שוין אסאך ווערטער געקאנט פארטייטשן צו זיין אמת'ע פרייד. יעדעס מאל ווען ער איז מיט'ן טאטן צוגעקומען צום פסוק בנים, קינדער, גדלתי, האב איך אויסגעהאדעוועט, ורוממתי, און דערהויבן, והם, און זיי, פשעו בי, האבן פארבראכן קעגן מיר, פלעגט זיך אים אויסדאכטן משה'ן, אז מיט דעם נביא'ס ווערטער מיינט דער טאטע טאקע זיך אליין, און אים דעם בן. ער דערמאנט אים דערמיט דאס וואס איז דעמאלט געשען אין דער מומע ברכה'ס אלקער, און ער פלעגט נעמען שטאמלען די ווערטער מחמת שרעק, אז אט אט טוט זיך דער טאטע אזוי ניגונ'דיג א צובייזער, און איינער פון די בנים ביסטו און וועגן דיר האט עס ישעיה הנביא געזאגט.

גיב מוישענע א פינפערל אויף א גלעזל ווארעמס, כ'האב נאך היינט קיין ווארעמס נישט געהאט, כ'על אויסטרינקען, עלן מיר די מחשבות לויטערער ווערן, און דיינע אין דער גמרא אויך, צוליב דער מצוה פון דערכאפן א אידישע נשמה. מ'קען ניט זאגן אז יעקב מאיר'ס, דעם חשוב'ן נגיד'ס אייניקלעך זענען רייך געווען אין טאשנגעלט. אזא פריצישער איינפיר אויסצוטיילן טאשנגעלט די קינדער איז דארט אין שטוב נישט געווען. דארפסטו געלט? זאג אויף וואס? איז עס נייטיג וועסטו קריגן. צולאזן א קינד טאר מען נישט, אויסצוגעבן געלט אויף נאשערייען טאר מען נישט צוגעוואינען. מען דארף פון קינדווייז אן לערנען צו שאנעווען דעם גראשן. ער קומט קיינעם לייכט נישט אן, סיידן אפשר דעם רבי'ן. ביי יעקב מאיר'ן אין שטוב האט א קינד באקומען קליינגעלט סיידן אויס נויט, ווען ס'איז קראנק געווען און נישט געוואלט אייננעמען ריצנאייל, אדער ניט געלאזט דעם פעלדשער אויסשמירן דאס האלז מיט א פעדער געטונקען אין יאדינע מיט גליצערינע. דערצו האט מען דעם קינד נאכן געזונט ווערן איינגערעדט צו קלייבן דאס געלט ביים טאטן, עלעהיי מרגל'ע, די דינסט קלייבט אלע יארן איר פארדינסט ביים זיידן, ווען זי וועט א כלה ווערן וועט איר דער זיידע געבן א גאנצן נדן. חוץ דעם האט יעדעס קינד תמיד געהאט עפעס געלט פון חנוכה געלט,

איז מען אױך ניט זיכער צי די רפֿואה װעט העלפֿן. צײַטנװײַז פֿלעגט זיך אים נאָך דעם דאַכטן, אַז די מחשבֿות זענען אים טאַקע לױטערער געװאָרן. אײן מאָל האָט ער יעקבֿ שיען אונטערגעטראָגן דאָס פֿינפֿערל נאָך אײדער יענער האָט עס בײַ אים געבעטן, און דערפֿאַר באַקומען פֿון אים אַ גלעט אין דער באַק און אַ ברכה, גאָטס תּורה זאָל דיר אַרײַנשײַנען אין קאָפּ װי די זון אין תּמוז. אזוי איז געגאנגען די צייט, א יאר נאך א יאר, משה איז פון בית המדרש עקשנות'דיג נישט אפגעטראטן. ס'האבן אים נישט אפגעהאלטן אום ווינטער די פרעסט ער זאל נישט גיין פארטאג אין ווייסן הויפישן בית המדרש צו זיין דארט דער ערשטער. אין זומער האט אים נישט ארויסגעטריבן פון דארט די היץ און שטויביגע דושנעקייט ביז ער וועט נישט זיין דער לעצטער. ער האָט געהאָרעװעט װי אַן אָקס, װאָס ציט דעם אַקער איבער אַ שטײניקן באָדן, און קױם, קױם װאָס ער רײַסט אים אױף. געװען שױן בלעטער גמרא, װאָס משה האָט געקאָנט זײ פֿאַרשטײן, נישט אָנקומענדיק צו עמעצנס הילף. אױך בײַ יאַנקל שרײַבער האָט ער זיך עפּעס אױסגעלערנט. אין דער צײַט איז דער ייִנגסטער פֿון די ברידער לײבעלע, דאָס קעלבעלע, אַריבערגעגאַנגען פֿון אײן מלמד צום אַנדערן, אַלץ העכער. זײַן גוטער שם איז אים געגאַנגען פֿאָרױס. ער האט שוין געלערנט אזעלכע זאכן וואס משה האט אפילו מורא געהאט טאמער וועט ער נישט ווי ס'קער צו זיין ארויסזאגן זייער נאמען חושן משפט קצות החושן אורים ותומים משה בופלאקס האט ארויפגעקוקט אויף לייבעלע קעלבעלע און אים האט זיך געדאכט ער פאררייסט דעם קאפ צום בארג סיני וואס זיין שפיץ שטעקט אין די וואלקנס פאר לייבעלען האט ער נאך מער דרך ארץ און מורא געהאט ווי פאר אברהמען. האט אים מקנא געווען און אפשר אויך פיינט געהאט ווייל ער, לייבעלע, האט פארכאפט אלץ און פאר אים גארנישט איבערגעלאזט. כאטש ער איז דאך עלטער פון לייבעלע. ווער האט אים נישט געלאזט פארכאפן? ער האט שוין ביי דער מאמען אין בויך א שעפסענע קאפ געהאט. אט איז שוין אויך לייבעלע, אריין אין בית מדרש. משה האט שוין דא נאך א ברודער ביי וועמען צו פרעגן א שטיקל גמרא. נאר לייבעלע איז אזוי קליינגעוויקסיג.

דאס האט געזאלט הייסן, איך ווייס און פארשטיי דאס שווערע ארט אליין, נישט מער, איך בין אומיסנע טשיקאווע צו הערן וואזוי דו האסט עס פארטייטשט. אין אנהייב האט זיך לייבעלע נישט געכאפט אויף משה'ס פארטל, ס'איז גארנישט פאר זיין קאפ, ס'האט אים לייבעלען פארשאפט נחת וואס אלע ארום זעהן ווי זיין עלטערער ברודער קומט צו אים ווי צו א רעבן. אבער שפעטער ווען דער נחת האט זיך צו אים צוגעגעסן, האט ער זיך דערויף געכאפט און איז אריין אין גרימצארן. וואס איז, ער האלט אים נישט פאר ראוי דערצו? ווייל ער איז שוין א גרויסער? א בוף? עמיצער זאל הערן ווי אזוי ער פרעגט עס אים, וואלט ער געקענט מיינען אז דער בופלאקס קומט אים פארהערן. און חוץ דעם, ער לייבעלע האט פיינט אז מען גייט נישט מיטן אמת, און סדאכט זיך אים אז טאקע רק צוליבן אמת צובייזערט ער זיך אויפן עלטערן ברודער.

טוט לייבעלע א טראכט, ער איז שוין גענוג באשטראפט געווארן פאר זיין גיין נישט מיטן אמת, ווערט ער ווייכער און נעמט אים אויסטייטשען, איז וואס הארט דיר דא משה? ה. משה'ס פייניגן זיך איבער דער גמרא און זיין שטענדיג גובר זיין אין זיך דעם בזיון פון אנקומען כסדר צו דער הילף פון יונגערע, בפרט פון לייבעלען, האט זיכער נישט קיין קליינעם חלק געהאט דערין וואס ער איז פארקרענקט געווארן. ביינאכט פלעגט ער שטארק שוויצן און בייטאג הוסטן. די קרענק האט געזאלט אים חשוב'ער מאכן ביי די שטוביגע און דאס איז אים געווען צום הארצן. אבער די דאקטוירים האבן אין אנהייב איינגעפונען אז ס'איז א קלייניגקייט, מען דארף אים אויסשניידן די פאליפן פון דער נאז און אלץ וועט זיך איבערנעמען. האט זיך זיין חשיבות ווייניג וואס געהויבן. דערצו איז שוין אברהם דעמאלט קראנק געווען אויף די לונגען. פאליפן אין דער נאז איז דאך נישט חלילה קיין לונגען פעלער. נאָר ווען מען האָט אים ענדלעך אין דער קרייזשטאָט געמאַכט די אָפּעראַציע און זײַן שוויצן בײַ נאַכט און הוסטן בײַ טאָג האָט זיך פֿאָרט נישט אײַנגעשטילט, האָבן די דאָקטוירים אײַנגעזען, אַז אויך בײַ אים קומט פֿאָר אַ פּראָצעס אין די לונגען. אָבער אַפֿילו דעמאָלט איז נישט ער געווען דער מיוחס אין שטוב. נייערט אַבֿרהם, דעם זיידענער חתן-בחור, דער צוקונפֿטיקער רבֿ אין אַ ייִדיש שטעטל. מען האט פארשטענדליך געטאן אלץ אז אויך משה זאל קומען צוריק צום גאנצן געזונט, אבער נישט אזויפיל ווי פאר אברהמ'ן. ס'איז אויסגעקומען אז פונקט ווי משה קען ניט אזוי לערנען ווי אברהם, קען ער אויך נישט אזוי לייטיש קראנק זיין ווי אברהם. משה איז עפעס ווי א קראנקער פון א צווייטער מדריגה. אברהמ'ן האט מען יאר איין יאר אויס געשיקט קיין אטוואצק,

גלייך באמערקט אויף יעקב מאיר'ס פנים א שאטנדל פון נישט ניחא'דיגקייט, און זיין נאז ווי זי וואלט זיך א קנעטש געטאן מיט הכבדה. הייסט עס דער בעל גאווה גייט נאך היינט אויף די שטאלצן פון זיינע הויכע אבצאסן פון די שרייענדיג גלאנצענדיגע שטיוועלעך? האט אים בערלען נישט מוחל געווען זיין כלומר זיך אפזאגן פון צו האקן האלץ מיט זיין אייניקל, א שוואכקייט איז באפאלן זיין הארץ זיך שוין אויסדרייען, און אָן אַ גוטן טאָג אַרויסגיין. אָבער פּרנסה מאין תּמצא? פון וואַנען וועט זיך נעמען פּרנסה? ער איז דאָך שוין אַראָפּ פון שווערנס קעסט, מישטיינס געזאָגט. שווייגט ער אַ וויילע, ווי דאָס לשון וואָלט אים אָפּגענומען געוואָרן, נעמט זיך אָן בעל-כּרחו מיט מוט, וואָס ביי יעקב-מאירן קאָן עס הייסן חוצפּה, און מורמלט אַרויס מיט אַ רחמנות-פּנים אַ פאַרקרימטס. ר' יעקב מאיר, כ'בין ערשט געקומען צו אייך פארצולייגן א שידוך פאר אייער געראטן אייניקל, אינעם זיידן געראטענעם אייניקל, פאר אברהמען. כ'האב אמאל נישט געטויגט ווי א רבי פאר זיין יונגערן ברודער, אפשר וועל איך טויגן פאר אים ווי א שדכן? זיין הכנעה, בערל טביה'ס, און זיין מודה זיין אז ער האט נישט געטויגט ווי א רבי, פארווייכט יעקב מאיר'ס אנגעברוגזט הארץ. דאָס שאָטנדל אויף זײַן פּנים ווערט אָפּגעווישט, די נאָז גלעטיקט זיך אויס, און ער באַוויליקט, כאָטש מיט אַ שאַרפֿן שטאָך, אָבער מיט אַ ווייכלעכן, מוחלדיקן טאָן, אים צו ענטפֿערן. אַז מע רעדט צו אַ מענטשן, דאַרף מען רעדן ווי אַ מענטש, אַזוי אַז יענער זאָל ניט דאַרפֿן אָנשטעלן די אויערן. כ'האָב געהערט, געהערט. איך הער אייך דאָ, יעדער מלמד קאָן זײַן אויך אַ שדכן, אָבער נישט יעדער שדכן אַ רבי. אפשר ווי א שדכן וועסטו יא טויגן? מיין איך וועל דיך פארהערן, זעץ זיך אט דא צום טיש און רעד מיט א מענטשליך קול, וואס פאר א מין שידוך לייגסטו פאר, יעקב מאיר? דער שדכן פאלגט, זעצט זיך אביסעלע דרך ארץ'דיג געבויגן, יעקב מאיר'ס ווייכער געווארן פנים גיבט אים צו מוט, ער דערציילט שוין ניט פארהיקענדיג זיך וועגן דעם מחותן, אין אַ פֿרעמדער שטאָט אַ ייִד אַ וואוילערנער, אַ בעל-יחוס, וועגן זײַנע מסחרים און דעם נדן און קעסט וואָס ער איז גרייט צו געבן זײַן צוקונפֿטיקן איידעם, וועגן דער כּלה, דער בת-יחידה, איר צניעות, פֿרומקייט, ייִדישן חן און איר הײַנטוועלטיקייט. צום סוף לאָזט ער אויס, שווער אָפּ, אָפּאָטעמענדיק, ווי נאָך אַ קאַטאָרזשנער אַרבעט. דאס איז עס, ר' יעקב מאיר, דער שידוך וואס איך לייג פאר. נו, האסט גוט אויסגעהאלטן, בערל, דיין ערשטן עקזאמען? גערעדט צו דער זאך און פארגעלייגט א זאך וואס לייגט זיך אויפן פלוג אויפן שכל. גוט. כ'וועל זיך אין משך פון דער וואך נאכפרעגן, געוואויר ווערן אלצדינג און באשליסן צי ס'איז דא וועגן וואס צו רעדן. קום אריין אהער אין א וואך ארום, דינסטאג לאמיר זאגן, און וועסטו מירצעשעם הערן פון מיר תשובה. יעדעס מאל ווען דער שדכן האט זיך באוויזן אין שטוב, האט א בושה רויטקייט באפארבט משה'ס פולע באקן און אים געצוואונגען זיך אפטראגן אין אן אלקער אריין. פון דארט האט ער זיך איינגעהארכט צום שמועס פון זיידן מיטן שדכן. ס'איז אים גאר שטארק נישט געווען צום הארצן וואס גראד זיין אמאליגער פון אים געניזוקטער רבי איז אברהמ'ס שדכן, זיינער וועט ער דאך אויף געוויס נישט וועלן זיין. אומדערוואַרט, סיי פאַר יעקב מאיר, סיי פאַרן שדכן, האָט ער אויסגעהאַלטן אַלע ווייטערע עקזאַמענעס און ס'האָט זיך צו דער גרויסער פרייד פון אַלע אין שטוב געענדיקט מיטן ברעכן טעלער. מזל טוב! אברעמעלע איז אַ חתן געוואָרן, און ס'פרייען זיך אויך זיינע חברים, אַלע עלטערע פון אים, אין בית-מדרש. ס'פרייען זיך אויך דאָס גאַנצע שטעטל, נישט צוליבן נגיד יעקב מאיר, נאָר צוליבן שטילן און וואוילן עניוותדיקן זיידענעם אברעמעלע. אויך משה פרייט זיך שוין איצטער כאטש דעם שידוך האט אויסגעפירט בערל טעוויעס, מילא בערל איז דאך נישט דער איינציגער שדכן אויף דער וועלט, נישט ער וועט זיך אפגעפינען אן אנדערער, ער משה נחמנס איז דאך יעקב מאירס אן אייניקל אביסל לערנען קען איך דאך אויך, טראכט ער, מען וועט קענען מיך פארהערן אין דער מסכת קידושין, כ'על קריגן א כלה, א געלערנטע, מיר'ן חתונה האבן, כ'על זי שטארק ליב האבן, זי מיך אויך. כאָטש איך האָב אַ שוואַכן קאָפּ, אַז מע האָט מיך גערופֿן בופֿלאָקס, וועט זי דאָך נישט וויסן, ווער וועט עס איר דערציילן. אַלע קענען דאָך נישט זײַן קיין רבנים, ווי די מאַמע זאָגט, כ'זאָל נאָר געזונט ווערן, אין זכות פֿון מײַן מיען זיך אין גאָטס תּורה, ווי די באָבע זאָגט אַזוי פֿרום. משהס תּשוקה צום לערנען, באַגעגנט זיך איצט מיט אַ צווייטער תּשוקה, אַ נאָך לעכצנדיקערע, געזונט צו ווערן. ער זאל חלילה ניט שטארבן איידערן פארזוכן דעם טעם פון חתונה האבן, פון ליב האבן דאס שיינע געלערנטע ווייב. אוי, ווי שרעקט אים ביז אנגסטן דער אויסגעמאטנדיקער הוסט! נאך מער, דער שליים, וואס איז דורכגעפעדעמט מיט דינינקע רויטע פעדעמלעך און איז אינגאנצן ראזלעך באפארבט. פּלוצעם דערמאָנט ער זיך אַליין זיך חידושנדיק אַ פּסוק וואָס ער געדענקט נישט וווּ ער שטייט ערגעץ, כי וואָרום הדם דאָס בלוט, היא הנפש איז דאָס לעבן. טיילמאָל ווען ער זיצט איינער אַליין אין בית־מדרש איבער דער גמרא הייבט ער אַרויף דעם קאָפּ, קוקט עם פאַר זיך אין זיך אַריין,

אברהמען האט די באבע און די מאמע כסדר געדארפט דערמאנען אז די פארפארעטע אייער ווערן קאלט, וואס פאר א טעם וועלן זיי האבן? און אברהם שמייכלט אומעטיג און א ווארעמערהייט האבן זיי דען יא א טעם? זיי קריכן דאך מיר שוין פון האלז ארויס! צי אז אז דער קאקאו קען זיך שוין אויף אים נישט דערווארטן, און אברהם שמייכלט טרויעריג און אז איך קען זיך אויף משיח ניט דערווארטן. צייטנווייז האט מען געמוזט צו אים צושטיין, צווינגען אים מיט רייד, אדער מיט דער מאמעס שבועה, איך זאל אזוי לעבן אברהמעניו ווי דו וועסט שוין אויסטרינקען די גלאז מילך. משה האט אבער אלץ רעכט געמאכט נאך איידער מ'האט זיך ארומגעקוקט. זיינע אויגן האבן שטום נישט געדרייסט געמאנט נאך. ער האט זיך קיינמאל נישט אפגעזאגט פון אברהם'ס שיריים, און אברהם פלעגט זיך וויצלען בסוד פאר לייבעלען, זיין ליבלינג. ווען איך וואלט נישט געזען מיט די אייגענע אויגן ווי ער שלינגט די לויזע אייער און לעקט אויס זיין שאלעכץ, ווען איך וואלט נישט געזען ווי ער גיסט זיך אריין אין האלז דעם קאקאו מיטן חשק ווי יעקב שי' דעם ספירט, וואלט איך געזאגט אז מלאכים עסן און טרינקען פאר אים. ווי שטייט געשריבן צדיקים מלאכתו נעשית על ידי אחרים. און ער פארטיישט אויף משה'ס שטייגער, צדיקים צדיקים מלאכתן זייער מלאכה נעשית ווערט געטאן

ערשט איצט האט ער באמת אויסגעזען ווי א בופלאקס, לויט מען האט זיך אט די חיה וואס מען האט קיינמאל פאר די אויגן נישט געזען געקאנט פארשטעלן. ווי נאר מער אונטערשטרייכן זיין משונה'דיגקייט, האבן זיך אויף זיינע אויפגעפושטע באקן פון וועלכע ער האט ווי אלע בית מדרש לערנערס אויסגעפוסט מיט די נעגל איינציגווייז דעם יונגן הארנוואוקס געדיכט באַזעצט רױטע פּרישטשיקלעך, װילנעלעך, מחמת לעכצעניש חתונה צו האָבן. די דאָזיקע װילנעלעך האָבן געפּײַניקט מיט בושה. אױך אָט די דאָזיקע פּײַן פֿון גוף און דער נשמה האָט ער זיך באַמיט צו פֿאַרגיסן און אױסגעזען געזונט, שױן איבערגעזונט. אוי! וואָס צו איז איבעריק? האָט די מאַמע מחמת אומרו צוליב דעם אָפּגעקרעכצט, כאָטש דער דאָקטער פֿון לודמיר גראַבאַטשעווסקי האָט געהאַלטן, אַז הלוואַי אויף אַבֿרהמען געזאָגט געוואָרן, און וואָס איז איבעריק האָט אונדזער רבֿ אַבֿרהמעלע געלערנט איז ווי ס'וואָלט פֿעלן. אוי! האָט איר די באָבע נאָכגעזיפֿצט, אַוודאי וואָלט אים די לודמירער מויד זכר צדקת לברכה געהאָלפֿן מערער פֿון אַלע דאָקטוירים אויף דער וועלט. זאל זיי טאקע ביידע קינדער איר זכות ביישטיין, ווי אויך דער זכות פון ר' לייב שרה'ס וואס איך בין פון זיי געזע. משה פלעגט זיך אפט אזוי צוהוסטען אזוי זיך פארקייכען, אז פלעגט זיך אויסדאכטען דער הוסט קומט נישט פון קיין לונגען, נייערט פון א פאס וואס האט זיך צוטרייסלט אויף אלע אירע קלעפקעס. אויב מען וועט זי נישט באלד ארומשלאגען מיט אייזענע רייפען וועט זי צופאלען חלילה. אברהם אבער שטיל און איינגעהאלטן, ס'איז אויסגעקומען אז אפילו אין זייער קראנקייט זענען זיי פארשיידן. דער זיידענער אברהם הוסט בנעימות, ווי ס'פאסט פאר א תלמיד חכם, און דער קארטענער משה אויף קולי קולות, ווי ס'שטייט אן אן עם הארץ נעבעך א בופלאקס, אבער גערופן האט מען שוין דעמאלט אויך משה'ן, ניט משה נחמנ'ס, נייערט משה יעקב מאיר'ס. און דאס האט אים אסאך געטרייסט.

אַז װער זאָל זיך עס ריכטן, קוקנדיק אױף אים, אַז ער לײַדט פֿון עפּעס אַ חלאַס? מען זאָגט אַרױס װעגן דעם פֿאַרשײדענע השערות. ס'איז אַװדאי נישט קײן געװײנלעכע קראַנקײט. װער װײס װי לאַנג דער דאָקטער װעט זיך מיט אים פֿאַרנעמען. אָבער ס'געשעט גאָר קאַפּױער. װען ער גײט אַרױס פֿון קאַבינעט, זעט נאָר זעט, בלײַבט דער דאָקטער שטײן אין דער רעם פֿון דער טיר און קוקט אים נאָך באַדאַכט װי ער גײט פּאַמעלעך אַרױס פֿון װאַרטעצימער, גלייך ווי ער פארשטייט אויך נישט צו וואס ער איז אהער געקומען. איינער פון דעם דאקטאר'ס אלטע פאציענטן וואס פילט זיך שוין מיטן דאקטאר זייער היימיש, דערלויבט זיך א טרייב צו טון א שפאס. הער דאקטאר, טוט ער זיך אויפשטעלנדיג א זאג, מיט א צעשמייכלט פנים, איצט זעען מיר אלע ווי אויסגעצייכנט עס גייען דעם דאקטאר'ס עניינים. נישט נאר קראנקע קומען צו אים נאך הילף, נאר אפילו אטלעטן. די אַרומיקע, װער עס צעשמײכלט זיך און װער עס צעלאַכט זיך פֿון דער דאָזיקער גאָרנישט-געראָטענער חכמה. דעם דאָקטאָרס פּנים בלײַבט ערנסט, ער האַלט אָבער משמעות, אַז מחמת העפֿלעכקײט דאַרף ער עפּעס זאָגן. יאָ, זאָגט דער דאָקטאָר מיט באַדױער אין דער שטים, איבער דעם קאָפּ פֿון אײַער אַטלעט, װי איר זאָגט, הענגט אַ פֿליגל פֿון מלאך-המװת.

ער וועט דען עפעס העלפן? אויך כדי מיר אפצונארן, צו בארואיגן, ווי איך וואלט זיין א נאריש קינד, א גוטער דאקטער, די מאמע זאגט אז ער איז א גאר גאר גוטער דאקטער, ער איז אויך מסתמא א גוטער מענטש, אבער העלפן מיר קען ער נישט. כ'שפיי דאך שוין עטליכע יאר מיט בלוט. כי ווייל, הדם, דאס בלוט, היא הנפש, איז דאס לעבן. כ'שפיי אויס מיין יונג לעבן, אבער לערנען כל זמן כ'על קענען וועל איך. אין אַ שעה אַרום איז ער שוין געווען אין דער היים, אַן אויסגעווייקטער אין שווייס. די מאַמע האָט באַלד געזען, אַז די טעמפּעראַטור האָט זיך בײַ אים שטאַרק געהויבן. זי האָט נישט גענומען מעסטן אים די היץ, כּדי אים נישט איבערצושרעקן. זי האָט יוצא געווען מיט צולייגן די וואַרעמע ליפּן צו זײַן הייסן, פֿאַרשוויצטן שטערן, און שוין געוווּסט. פֿון דעם פֿאָרגעלייגטן עסן, האָט ער זיך אָפּגעזאָגט. אַ גאָר שלעכטער סימן בײַ אים. זי האָט קוים געפּועלט ער זאָל אויסטרינקען אַן אויסגעקילטע גלאָז מילך, אָפּצופֿרישן זיך פֿון דער דושנער היץ אין שטוב. דערווײַל האָט זי אויף גיך אים צוגעגרייט דעם געלעגער און ער האָט זיך געלייגט אויסרוען נאָך דער הײַנטיקער נסיעה קיין קאָוולע און צוריק. זי האָט אים אײַנגעדעקט מיט אַ דינעם ליילעך און צוגעוואונטשן ער זאָל מאָרגן אויפֿשטיין פֿריש און געזונט. ער האָט פֿאַרמאַכט די אויגן, איז אָבער נישט גלײַך אײַנגעשלאָפֿן, האָט אָנגעבונדן זײַנע מחשבֿות אָן זײַן טראַכטעניש, גייענדיק אין קאָוולע צום וואָקזאַל. אָבער לערנען, כּל-זמן כ'וועל קענען, אפֿשר איז מײַן שלאַפֿקייט אַ שטראָף פֿון הימל פֿאַר דער מעשׂה מיטן טאַטן אין דער מומע ברכהס אַלקער? ומכּה און ווער עס שלאָגט אָבֿיו, זײַן טאַטן, ואִמי, אָדער זײַן מאַמען, מות-יומת, זאָל געטויט ווערן, אבער דער טאטע האט דאך מיר שוין פון לאנג מוחל געווען און איז גוט צו מיר, ווי א טאטע, כ'בין דאך שוין משה יעקב מאיערס, אפשר איז עס צוליב דער מעשה מיטן רבין בערל טעוויעס? סוף קאסעט איינס המשך קאסעט צוויי.